איידער מיר הייבן אן דעם אוונט, און אזוי ווי דער פאראיין פון אידישע שרייבער האט נישט קיין צו גרויסע מעגליכקייטן מפורסם צו מאכן זיינע אונטערנעמונגען, וועל איך מיר ערלויבן צו דערמאנען וואס דער אידישער שרייבער פאראיין, און ענטשולדיגט מיר וואס איך הויב אן מיט דעם כדי נישט שפעטער צו מישן, כדי שפעטער אויספילן דעם אוונט אינגאנצן נאר מיט רייזענשע ווינט. דער שרייבער פאראיין.

אין פארבינדונג מיט דעם היינטיגן אוונט בכבוד דער דיכטערין ריידל זשיכלינסקי וועט איר מיר ערלויבן צו דערמאנען זיך א געשעעניש וואס איז פארבונדן טאקע מיט דעם היינטיגן אוונט, מיט אונזער גאסט. דאס איז געווען אין נײַנצן פֿינף און דרײַסיק, צען יאר ווי ס'האט עקזיסטירט אין ווילנע דער אידישער וויסנשאפטליכער אינסטיטוט ייווא. צו דעם צען יעריגן יובל פון ייווא איז גערופן געווארן די ערשטע וועלט קאנפערענץ אין ווילנע, די וועלט קאנפערענץ פונעם אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט, און אויף דער קאנפערענץ זענען געקומען פארשטייער פון אלע אידישע ישובים איבער דער וועלט, עס זענען געווען, עס איז געווען א גרויסע דעלעגאציע פון אמעריקע, פון ארגענטינע, פון אלע אידישע ישובים פון מערב אייראפע, און פון ארץ ישראל איז דעמאלט געווען, און פארשטייט זיך א גאנצע רייע דעלעגאטן פון פוילן. איך קען נישט אריינגיין איצטער דערציילן אייך גענוי וועגן דעם דאזיגן ענין, הגם עס האט א געוויסע שייכות, נאר דער די דאזיגע קאנפערענץ וואס איז פארגעקומען אין אויגוסט נײַנצן פֿינף און דרײַסיק, האט געדויערט דאכט זיך מיר א גאנצע וואך, איז געווען א גרויסער יום טוב פון דער אידישער וויסנשאפט און אידישער ליטעראטור. אונז האט זיך געדאכט אז גאנץ ווילנע איז פארנומען מיט דעם מיט דעם ייווא. וואס הייסט, גאנץ ווילנע האט געטאן דאס וואס זי האט געדארפט טאן, געהאנדלט, גע'מסחר'ט און געארבעט, אבער ביי אונז אונז האט זיך אויסגעדוכט אז אפשר נײַנציק פראצענט פון די ווילנער אידן זענען אזי פאראינטערעסירט און פארקאכט אין דעם קאנפערענץ אין דער קאנפערענץ פון ייוואו. אלנפאלס, עס איז געווען א גרויסע עפענונג אין א גרויסן טעאטער זאל, און דערנאָכדעם זײַנען פֿאָרגעקומען אין קלענערע זאַלן אַ גאַנצע רײ סעסיעס, װיסנשאַפֿטלעכע סעסיעס. װילנע האָט אױפֿגענומען די דעלעגאַטן פֿון קאָנגרעס מיט זײער גרױס פֿײַערלעכקײט און מיט גוטער הכנסת אורחים, אַזױ צו זאָגן. די שולן האָבן געמאַכט אַ ספּעציעלן אָװנט לכּבֿוד די דעלעגאַטן אין אַ גרױסן טעאַטער-זאַל, װוּ זײַנען אױפֿגעטראָטן קינדער פֿון די שולן און דער װילנער שרײַבער-פֿאַראײן.

ס'איז געווען זייער א פיינער עולם, און עס האבן דארטן גערעדט די שרייבער, די אנגעזעהנע אידישע שרייבער פון פוילן, איך גלויב אז עס איז געווען דעמאלט דער פארזיצער זלמן רייזען, און מען האט גערעדט וועגן ייווא, מען האט גערעדט וועגן דער אידישער ליטעראטור, און פלוצלונג שטעלט זיך אויף א יונגע פרוי און זי היבט אן צו ליינען אירע לידער. פריער איז דאס געווען וויפיל איך געדענק גאנץ אזוי מיט אימה, איז זי געווען אביסל געשראקן, דענערווירט, נאר אז זי האט איבערגעליינט דעם דאס ערשטע ליד איז דער עולם געווען זייער שטארק באגייסטערט און בעיקר די יוגנטליכע, דער יונגער עולם האט איר זייער שטארק אפלאדירט. זי איז געווארן אביסל דרייסטער און זי האט געלייענט נאך עטליכע לידער, מען האט עס אויפגענומען זייער ווארעם און עס איז געווען זייער פיין. און די דיכטערין איז דאס געווען רייזל זשיכלינסקי, די וואס מיר האבן היינט פאר א גאסט.
ס'קראצט טאקע אין נאמען פונעם שרייבער פאראיין אז דא געפינען זיך א גאנצע רייע פון אונזערע חברים. אין דער ערשטער רייע וואלט איך אין דעם פאל געוואלט אויסרעכענען מירל שאטאן מיט חבר שאטאן, און באזונדערס מירל שאטאן צוליב דעם וואס זי האט אזויפיל זיך באמיט אז דער אוונט זאל האבן דעם, לאמיר זאגן, באשיידענעם אבער שיינעם ערפאלג וואס ער האט. דא געפינט זיך דער דיכטער יוסף ראגעל וואס איז דער מחבר פון דעם בוך אוישוויץ וואס האט זיך אזוי אויסגענומען אין דער יידישער ליטעראטור.

און אז קעגן אלע געזעצן ווילן זיי רויכערן, איז בעט איך אז איר זאלט ערלויבן זיי צו רויכערן אבער אליין זיך נישט נעמען דאס רעכט, אויב איר קענט צוזאגן אט דעם קרבן וועט זיי ערלויבט ווערן צו רויכערן. זענט איר גרייט אויף אזא קרבן? צוויי דיכטערינס. אז איר האט געהאט א פראבע פון דעם בוך שווייגנדיגע טירן, איצט קענט איר די שווייגנדיגע טירן עפענען און ארייננעמען אפילו צו זיך אין הויז. אויב איר וועט וועלן וועט איר קענען דאס בוך מיטנעמען אין הויז און די שווייגנדיגע טירן האבן ביי זיך אין הויז אויף שטענדיג. איך וועל יעצט בעטן רחל קארן צו זאגן איר ווארט.
עס איז גוט וואס רייזל זשעכלינסקי איז ענדליך נאך אזויפיל יאר געקומען צו אונז קיין מאנטריאל. נאטירליך איך קען רייזל זשעכלינסקי זינט יארן אבער איר אלע קענט זי בלויז דורך אירע לידער, איז טאקע גוט אזא פערזענליכער קאנטאקט, ס'פרישט אפ און ס'גיט עפעס אן אנדערן באגריף וועגן דעם דיכטער וואס שטייט אונטער די לידער. געווענליך איז א דערציילונג געווענליך א דערציילונג אדער א ליד שטאמט, קומט, פון עפעס אן אטמאספערע, ברענגט מיט מיט זיך די פארצווייגטקייט, דעם דורות'דיגן יחוס, עס איז ארכיטעקטאניש אויסגעבויט ס'האט א פונדאמענט אזוי ווי א הויז מיט א דאך און מיט אפענע טירן. רייזל זשעכלינסקי האט בכיוון אויסגעמיטן אט די אלע אטריבוטן. איר ליד ברענגט מיט זיך זיין אייגענע אטמאספערע. דאס ליד איז אזוי ווי ס'וואלט זיך אפגעריסן פונעם נעכטן און מיט דער גאנצער הארט זיינער געבליבן ווארצלען אין דער דאזיגער אטמאספערע, אין דעם גייסטיגן קלימאט וואס זי, נאר זי אליין, האט צוגעגרייט פאר איר. איר ווייסט ווען איך ליין רייזל זשעכלינסקי'ס לידער קומט מיר אויס אז זיי זענען ווי א קאמפאס, א קאמפאס דורך דער טונקלעניש, דורך דעם חלל פון ערב בראשית, וואס פירט צו עפעס אן אייגענער דערלייזונג. אירע לידער זענען פול מיט אהנונג, מיט דעם אונטערבאוואוסטזיין ווי זי וואלט זיך אריינגעשרויפט אין די פלאסטן וואס ליגן פארהוילן, און געוואלט זיך דערגרונטעווען צו דעם דאזיגן יסוד וואס איז אונז אומבאקאנט.

וואלט זיך אריינגעשניטן אין דער דאזיגער פארהוילנקייט און אונז אנטפלעקט דאס אהנענדיגע, דאס וואס דרעמלט אויף דער שוועל פון אונטערבאוואוסטזיין. עס איז גענוג טאקע, ווי שאפיר האט געזאגט, אירע א שורה, וואס זאל אונז טאקע פלעפן, מיר ווערן געפלעפט פון דער דאזיגער אפנבארונג פון דער וויזיע וואס שטייט אונטער דעם. נישט אלע לידער זענען אירע פארגאנצט און פארענדיגט. זי האט עס נישט געוואלט. זי האט אונז געוואלט איבערלאזן אינמיטן, אינמיטן פון וועג, אז מיר זאלן אליין זיך דערגרונטעווען צו דעם אור-געדאנק, ווייל ס'איז דא עפעס

ליבע פריינט שטעלט זיך פאר מיין לאגע אז איך וועל דארפן זאגן אפאר ווערטער וועגן רייזל זשיכלינסקי, און עס דערמאנט זיך מיר א מעשה וועגן דעם פליער לינדבערג וואס איז אריבער געפלויגן דעם אטלאנטישן אקעאן און מען האט אים געמאכט א גרויסן פאראד אין פאריז און מען האט אים באגריסט און מען האט אים פארגלאכן צו פארשידענע פייגל אז ער איז ווי אן אדלער אז ער איז ווי א שפארבער אז ער איז ווי א בושל אז ער איז ווי א פאלקאן, אז ער איז ווי א שוואלב, און אז דער צווייטער רעדנער האט געדארפן רעדן וועגן אים האט ער נישט געקענט עפענען דאס מויל, ווייל עס האט זיך אים געפלאנטערט איין פויגל אין קאפ, דער פאפוגיי. איז וועל איך אנהייבן פון אן אנדערן פאס, און איך וועל נישט ווארטן ביז מען וועט איינארדענען א צווייטן אוונט לכבוד רייזל זשיכלינסקי, און איך וועל זיך באמיען צו זאגן שנעל וואס איך האב צו זאגן. איר זעט דא אז מיר זיצן דא רחל קארן און איך, מיינט איר אז עס איז א צופאל? ניין דאס איז נישט קיין צופאל, דאס דארפן מיר פארטרעטן דאס מאנטריאלער אידישע שרייבערישע פרויענטום, און מיר זענען א מין גרופע סאטעליטן פאר רייזל זשיכלינסקי, ווייל און אַוועקגעזעצט דאָ האָט אונדז דאָס מאָנטריאָלער אידישע שרייבערישע מענערטום, ווייל זיי האָבן געהאַלטן, אַז עס איז שיין אַזוי און עס פּאַסט אַזוי, אַז אַ שרייבערין פרוי זאָל באַגריסן אַ שרייבערין פרוי. פּונקט ווי עס וואָלט אַראָפּגעקומען אַ כינעזער פון ערגעץ, וואָלט מען דאָ אויסגעזוכט אַ היגן, אַ היגן כינעזער, ער זאָל באַגריסן זיין לאַנדסמאַן, ער זאָל זיך פילן היימישער. אה, אוודאי שמייכלט מיר זייער שטארק, און ס'איז מיר זייער אנגענעם צו באגריסן רייזל זשיכלינסקי, אבער פון דער צווייטער זייט מוז איך אייך זאגן אז עס קומט מיר אויס מאדנע. אפשר דארף דער דאזיגער צוגאנג אונז שמייכלען, אונז פרויען, אבער דער פאקט וואס א פרוי דארף באגריסן א פרוי, דער דאזיגער צוגאנג בונטעוועט מיך אביסל, ווייל אין דעם זע איך א פעלערדיגן אנקלאנג צוגאנג פון די מאנספערשוינען צו דעם מהות פון א שעפערישער פרוי. יא, אבער דער פאקט וואס איך מיט רחל'ען זיצן מיר דא, און דער פאקט ווי אזוי איר האט מיר געזאגט אז עס וואלט געפאסט ווען איר האט מיך פארבעטן צו רעדן דא, אז עס וואלט געפאסט אז א פרוי זאל באגריסן חבר ראוויטש, איך רעד נישט פון דער הוילער. ס'איז אמת, די מאנסבילן גיבן דאס נישט צו, אבער ס'איז א פאקט. אסקאר וויילד האט אמאל געזאגט אז די פרוי אינספירירט דעם מאן צו גרויסע זאכן, נאר זי שטערט אים אין דער אויספירונג. אז די פרוי איז די אינספיראציע פאר'ן מאן, א קוואל פון אינספיראציע, דאס איז אן אנגענומענע זאך, אבער אז די פרוי זאל אינספירירט ווערן אליין,

ווען אז פרויען ברענגען קינדער אויף דער וועלט, דאס איז א גענוג גרויסע מיסטעריע פאר די מענער, אבער מיט דעם האבן זיי שוין שלום געמאכט, ווי נישט איז און דעם און דעם געביט פון שעפערישקייט פארגינען זיי אונז. כאטש היינטיגע פסיכאלאגן, ווי איך האב געהערט, האבן עפעס דערשמעקט אז אפילו אין דעם זענען זיי אונז אייפערזיכטיג, ווייל ביי די ווילדע פעלקער אז א פרוי גייט צו קינד באקומט דער מאן בויכווייטאג און לייגט זיך אין בעט אריין, און דאס איז פון ריינער אייפערזוכט, איז אז א פרוי ברענגט א קינד אויף דער וועלט, נו, איז מילא, אבער אז א פרוי זאל ברענגען ווערק אויף דער וועלט, דאס לאזט זיי שוין אינגאנצן געפלעפט. נו, איז ליבע פריינט, ווייסט איר דאך, א דענקענדיגע פרוי, אפילו נישט קיין שאפנדיגע, זעט ביי זיי אויס ווי א קאץ וואס וואלט זיך געשטעלט אויף די הינטערשטע פיס, אה, עס גייט זיי נישט אזוי ווייט צי די קאץ מאכט עס גוט צי שלעכט, נאר ס'איז די פראגע ווי אזוי זי האט עס איבערהויפט געקענט באווייזן. נעמט למשל די קארעספאנדענץ צווישן בערנארד שא און דער טענצערין איזאדארא דונקאן. זי האט אים אמאל געשריבן אז זייט זי האט זיך באקענט מיט דער טעאריע פון גענעטיק, זייט ס'איז איר באקאנט געווארן דער גרויסער אויפטו פון ירושה גענען, באדויערט צו זעהן וואס זי האט נישט געהאט מיט אים א קינד. זאגט זי, שטעל זיך פאר וואס פאר א קינד דאס וואלט געוועזן ווען עס וואלט געהאט מיין קערפער און דיין מח. ענטפערט ער איר, שטעל זיך פאר וואס פאר א פארזעהעניש דאס וואלט געווען ווען עס וואלט געהאט מיין קערפער און דיין מח. איז דאס איז דער מאנספארשוינישער צוגאנג צו דעם שאפנדיגן פרויענטום. און. לידער וואס איך האב געליינט אין דער פרעסע, און פון דעם קען מען זיך נישט שאפן קיין גענוי בילד פון א גאנצער קינסטלערישער פערזענליכקייט, אבער איינס האב איך ארויסגעפילט, אז זי איז א קאץ וואס גייט אויף אירע אייגענע וועגן, און טיילמאל זענען די וועגן.
מיסעס זשיכלינסקי אז זי זאל ליינען איר רעפעראט וועגן דעם פאוסט. איר האט דאס ווארט, שטייט דא און ליינט.
וועל קודם דארף איך קודם דאנקן מיינע חשובע קאלעגן און די קאלעגן שרייבער פאר די מיינונגען וואס זיי האבן ארויסגעזאגט וועגן מיינע לידער און איך בין באזונדערס גערירט פון דעם א בריוו וואס פריינד ראוויטש האט געליינט, דאס איז געווען א קאלום וואס פריינד ראוויטש האט געהאט אין די פאלקס צייטונג וואס האט זיך גערופן בריוו פון איינעם און צו אלע וואס פריינד ראוויטש האט רעדאקטירט און די יונגע אנפאנגערס האבן פון אלע עקן פוילן געשריבן געשיקט לידער פריוון די ערשטע ליטערארישע פריוון צו די בריוו צו איינעם און צו אלע, און פריינד ראוויטש האט אלעמאל געהאט עפעס א וויציגן ענטפער. איך געדענק איינעם אן ענטפער ווי ער האט געשריבן, איך וואלט אייך געראטן איר זאלט אלע פעדערס און אלע טינט ארויסווארפן פון אייער שטוב. צוברעכט די פעדער און גיסט ארויס די טינט. אלזא, מיר האט ער געענטפערט ווי איר האט געזען אזוי פריינטליך אויף מיינע ערשטע פריוון, און דאס האט מיר פאקטיש צוגעגעבן קוראזש ביי דער צייט האב איך נאך קיין איין ליד נישט געהאט אפגעדרוקט, דאס זענען געווען מיינע ערשטע ליטערארישע פריוון, און איך בין אסאך שולדיג פריינד ראוויטש וואס ער האט מיך פאקטיש אריינגעפירט אין דער ליטעראטור. ס'קען זיין אז ווען ער וואלט נישט געפלעגט אזוי מיין טאלאנט וואלט איך אפשר נישט געגלויבט אין מיר און איך וואלט נישט דערגאנגען צו דעם וואס כ'בין דערגאנגען. דאנק אייך שיין פריינד ראוויטש. פאוסט, געטע'ס דראמע פאוסט איז די לעצטע צווייג פון א פאלקלאר וואס ווארצלט אין די פרעהיסטארישע צייטן און אין אלטערטום. די געשטאלט פון כישוף-מאכער וואס האט געקענט דעם מענטשן געבן פליגל האט שטענדיג געלאקט מערסטע מענטשן. אפילו אהרן און משה געהערן צו די כישוף מאכער, און זיי זענען ווייט נישט די ערשטע. געטע האט אבער די אידעע פון זיין פאוסט אויסגעברייטערט און איר געגעבן א טיפערן אינהאלט. פאוסט איז די פאעטישע ביאגראפיע און די פילאזאפישע צוואה פון געטן. געטע האט געהערט צו דער שולע פון די ראמאנטיקער. און ווי אלע ראמאנטיקער האט ער געגלויבט אז די וועלט עקזיסטירט נאר פאר זיינע עמאציעס. פאוסט פארקערפערט דעם מיסטישן גלויבן אין ווילן און אין אקציע, און ער איז דער גרעסטער מאנומענט פאר די ראמאנטיקער. פאוסט קערט זיך אפ פון די ענגע דאגמעס פון קריסטנטום, און אזוי ווי די אנדערע געוואגטערע גייסטער פון רענעסאנס, גלויבט ער אין דער נאטור צו געפינען זיין פרייהייט.

אז אזוי ווי ער איז א טייל פון דער וועלט'ס דערפארונג, איז ער בארעכטיגט צו קענען די גאנצע דערפארונג, אבער בלויז דעם מענטשנ'ס פארשטאנד קען זיין אוניווערסאל, נישט זיין לעבן, און ביז צום סוף קען פאוסט נישט ווערן אין דעם איבערצייגט. אין אנהויב פון דער דראמא רופט פאוסט דורך כישוף ארויס דעם ערד-גייסט, דעם גייסט פון פרוכטבארקייט און שעפערישקייט אויף דער ערד. אין א רויטן פלאם באווייזט זיך זיין פנים, דאס איז א פנים פון א מאנסטער, אין דעם פנים זענען פאראן אלע פענעמער פון דער וועלט, די וואס האבן געלעבט און וועלן לעבן. און פאוסט דער אויבערמענטש דערשרעקט זיך, ער קערט אוועק זיין פנים פון דעם פארזעעניש. פאוסט'ס אפמאך מיטן טייוול איז נישט צו קויפן פארגעניגן, ווייל נישט געטע און נישט פאוסט און נישט מעפיסטא גלויבן אין די ליידן אויף א יענער וועלט, עס איז בלויז דער דורשט נאך אלץ נייע און נייע ערפארונגען, ווייל פאוסט קען קיינמאל נישט זיין באפרידיגט מיט דעם דערגרייכטן, ווי נאר עס קומט צו סאטיספאקציע ווערט שוין געבוירן א נייער פארלאנג, פאוסט איז דער פראטאטיפ פון דעם היינטיגן מאדערנעם דינאמישן מענטש, ס'איז נישט וויכטיג צי א מענטש קומט אן צום ציל, וויכטיג איז דער וועג. ווען געטע איז אלט געווען בלויז צוואַנציק יאהר האט ער שוין געטראכט וועגן זיין פאוסט, אנגעהויבן צו שרייבן די דראמע האט ער אלט זייענדיג דרײַ און צוואַנציק יאהר אין יאר זיבעצן נײַן און זעכציק, פארענדיגט דעם ערשטן טייל האט ער אין אַכצן אַכט, גאנצע פֿערציק יאהר האט ער אלזא געארבעט אויף דעם ערשטן טייל, דעם צווייטן טייל פארענדיגט ער אין יאר אַכצן צוויי און דרײַסיק, ווען ער איז שוין אלט געווען דרײַ און אַכציק יאהר, אפאר חדשים בלויז פאר זיין טויט. ער האט אלזא געשריבן דאס ווערק דרײַ און זעכציק יאהר, און ער איז קיינמאל נישט געווען זיכער צו ער האט דערגרייכט דאס פערפעקטע, און וואלט ער נאך לענגער געלעבט וואלט ער עס נאך לענגער איבערגעשריבן. אזוי ווי די איליאדע איז דאס ווערק געשריבן אין צוועלף טויזנט שורות, און אזוי ווי אלע גריכישע טראגעדיעס

וואס גייט פון אייביג אן אין מענטש און אין דער נאטור. ס'איז פאראן א קאנטינואירטע אידעע אין פאוסטן? ניין. עס איז די קאלירטע, רעגנבויגנדיקע אפשפיגלונג פון הימל ביז צו דער ערד. נאך אלס קינד איז געטע באאיינפלוסט געווארן פון א מאריאנעטן שפיל וואס איז געבויט געווען לויט דער לעגענדע ארום דאקטאר פאוסטוס, א האלב היסטארישע און האלב לעגענדארע געשטאלט וואס האט געלעבט אין לוטער'ס צייטן. דאס ערשטע פאוסט בוך וועגן דאקטער פאוסטוס איז געדרוקט געוועזן אין פֿופֿצן אַכט און זיבעציק אין פראנקפורט. דאקטער פאוסטוס זאל האבן זיין נשמה פארקויפט צום טייוול פאר פֿיר און צוואַנציק יאר פון ערדיש גליק און פארגעניגן, נאכדעם ווי ער האט איינגעזען ווי צוועקלאז ס'איז געווען דאס לערנען זיין און זיך גריבלען אין די ביכער. נאך ביים לעבן איז זיין געשטאלט פון א שארלאטאן ארומגעהילט געווען מיט לעגענדעס פון כישוף, אבער געטע'ס פאוסט איז מער אן אויסדריק פון זיינע אייגענע ראנגלענישן און קאנפליקטן. ווי מיר ווייסן איז די דראמא איינגעטיילט אין צוויי טיילן. דער ערשטער טייל איז די גרעטכען טראגעדיע, ער הויבט זיך אן אין דער קריסטליכער פסחא נאכט און ענדיגט זיך אין פסחא פרימארגן.

אין ביידע פאלן איז זיין נשמה אין געפאר צו צושטערט צו ווערן. ווי אין ספר איוב הויבט זיך די דראמע אן מיט א פראלאג אין הימל, דריי מלאכים לויבן פאר גאט זיין ווערק, זיי זינגען א הימען צו די שטערן צו די ימ'ען, און איין מלאך לויבט די ערד, דער אוניווערס ווערט קיינמאל נישט אלט, פון אייביגקייט צו אייביגקייט זענען ערד און וואסער אין זייער פאזיציע,

און ער איז דאך נאר א נישטיגער ווארום. ער וואלט אים געקענט דערפירן לייכט אז ער זאל לעקן דעם שטויב פון דער ערד אזוי ווי די שלאנג און ער זאל דערביי נאך זיין גליקליך, ווען מען וואלט אים נאר דערלויבט דאס צו טוהן. גאט זאל אים נאר דערלויבן. גאט גלויבט אבער אין פאוסטן. זוכן און בלאנדזשן איז מענטשליך, אין דעם ליגט די אויסלייזונג פון מענטש.

און די מלאכים זינגען, אַז אַלץ איז געענדיקט, װעט דער טײַװל שמײכלען, פֿיני, װאָס איז געענדיקט? און װאָס האָט זיך דען אָנגעהױבן? צי קומט נישט דען אַלץ צו גאָרנישט, צו זײַן גאָרנישט? דאַן האָבן מיר די פּרעלודיע אױף דער ערד. פֿאַוסט, דער געלערנטער, דער דאָקטער, פֿילאָזאָף, דער אײביקער סטודענט, װאָס װיל זיך דערגרונטעװען צו די סודות פֿון לעבן, זיצט אין זיין גאָטישן שטודירצימער. ער איז אַרומגערינגלט מיט ביכער, מיט לאַבאָראַטאָרישע מכשירים. אויפן טיש שטייט אַ קאָפּ פון אַ סקעלעט. פאַוסט איז אַלט זעכציק יאָר. וואָס טראַכט פאַוסט, דער געלערנטער, דער אַלכעמיסט, וואָס האָט נישט בלויז געוואָלט, געזוכט צו פאַרוואַנדלען בליי אין גאָלד, נאָר האָט אויך געוואָלט ענדערן דאָס גאַנצע מענטשליכע לעבן, אויסברייטערן זיין עמפּיריש וויסן? ער וואס האט פאר אט די זוכענישן אוועקגעגעבן זיין יונג לעבן און איז דא אין דעם צימער אלט און גרוי געווארן. אנגעלייענט מיט אסטראלאגישע ביכער האט ער געוואלט דערגיין צו די סודות פון דער וועלט, פון דער לבנה, פון די שטערן, און דערווייל איז דאס לעבן אים פארבייגעגאנגען מיט אלע זיינע פארגניגנס. וואס איך ריר אן איז שטויב און טויט, טראכט פאוסט. אלטע רייד. די ווערטער האָט שוין געזאָגט קרעאָן, דער העלד פֿון סאָפֿאָקלעסעס דראַמע אַנטיגאָני מיט צוויי טויזנט פֿינף הונדערט יאָר צוריק. וואָס ער האָט אָנגערירט איז געווען שטויב און טויט. פֿאַוסט קוקט אַריין אין די אויגן לעכער פֿון סקעלעט. וואָס גלאָצסטו אויף מיר מיט דיינע אויגן לעכער? פֿרעגט ער דעם סקעלעט. צי איז דען נישט דיין מוח אויך געווען אַמאָל אַ פֿאַרוואָלקנטער שפּיגל

און צו א טאג וואס האט קיין נאמען נישט. אין דעם מאמענט צעקלינגען זיך די פסחא גלעקער וואס זאגן אן קריסטוס'ס תחיית המתים, און פאוסט ווערט באוועלטיגט פון סענטימענטאלע זכרונות פון זיין קינדהייט, פון זכרונות פון א רעליגיע אין וועלכער ער גלויבט נישט מער, און דאך שטעלט ער צוריק דעם בעכער מיט סם און ער בלייבט לעבן. דער טייוול שליסט באקאנטשאפט מיט פאוסטן, ער שלייכט זיך נאך נאך פאוסטן אין דער געשטאלט פון א הונט ווען פאוסט קומט אהיים פון א שפאציר. אין דעם צימער פון פאוסטן פארוואנדלט ער זיך אין א הונט. ער שטעלט זיך פאר פאר פאוסטן, איך בין א טייל פון יענער פינסטערניש וואס האט געברענגט דאס ליכט, אבער דאס ליכט, דאס שטאלצע ליכט קלאמערט זיך צו קערפערס, עס מוז זיך קלאמערן.

זאל פאוסטס נשמה געהערן צו אים? פאוסט איז וויליג איבערצוגעבן זיין נשמה צו מעפיסטן און צו ווערן זיין דינער, אויב נאר עס וועט קומען אזא מאמענט אין לעבן, אין זיין לעבן, אזא טיפע דערפארונג, אז ער וועט שרייען צום מאמענט, בלייב שטיין, גיי נישט ווייטער! איך וויל מער גארנישט, איך בין גליקליך. פאוסט איז אבער געווען איבערצייגט אז אזא מאמענט וועט קיינמאל נישט קומען.

ער וויל געניסן פון לעבן און פון די אלע פארגעניגנס וואס ער האט אדורכגעלאזן. פאוסט טרינקט דעם כישוף טרונק וואס מכשפות גיבן אים און ער ווערט יונג און שיין. פאוסט דערזעהט אין א פארכישופטן שפיגל דאס ערשטע מאל דאס פנים פון דער מיטאלאגישער העלען און פון איצט אן וועט ער זיך נאכיאגן נאך דעם סימבאל פון דער גרעסטער פרויען שיינהייט. און פאוסט פארליבט זיך. דער אביעקט איז גרעטכען, א יונג אומשולדיג מיידל. עס שטייט אים אבער אין וועג איר מוטער. דער טייוול רוקט אים אונטער א שלאפמיטל פאר דער מוטער, און געווען איז עס סם. די מוטער שטארבט. גרעטכענס ברודער געוואויר ווערנדיג אז זיין שוועסטער איז א געפאלענע פרוי, האט א דועל מיט פאוסטן און ווערט פון אים געהארגעט. גרעטכען געבוירט אן אומגעזעצליך קינד, זי דערטרינקט עס, און זי ווערט פארמשפט צום טויט.

ער רופט נאך הילף, ער רופט זיין מוטער, און העלען פאלגט אים נאך, און אויפן גראז אויפן בערגל בלייבט נאך איר איבער בלויז דאס קלייד און איר ווייסער וועלאן. אומזיסט האט דער טייוול געהאפט אז עס איז געקומען דער לאנג געגארטער מאמענט, און פאוסט האבנדיג די שענסטע פרוי פאר א ווייב וועט שרייען צו דער צייט בלייב שטיין, כ'בין גליקליך. פאוסטן איז נאר געבליבן העלענ'ס קלייד און איר ווייסער וועלאן. פֿון אַ װאָלקן זעט ער נאָך איר פּנים. װעמעס פּנים איז עס געװען? דאָס פּנים פֿון לעדע, יונאָ אָדער דאָס צאַרטע פּנים פֿון גרעטכען? פֿאַוסט זעצט זיך אַרױף אױף דעם װײַסן װעלאָן פֿון העלען און ער פֿליט אַװעק פֿון גריכנלאַנד, ער פֿליט צוריק אין זײַן הײמלאַנד, קײן דײַטשלאַנד. װידער דערשײַנט פֿאַוסט, ער איז װידער אַ ראַטגעבער בײַ אַ גרױסן הערשער פֿון אַ גרױסן לאַנד. ער העלפט דעם הערשער אונטערצודריקן אן אויפשטאנד וואס איז אויסגעבראכן אין זיין מלוכה, ער ווערט דערפאר באלוינט מיט א גרויס שטיק זומפיג לאנד ביים ברעג פון א ים. פאוסט האט באשלאסן צו דערפירן דאס לאנד צו פראדוקטיוויטעט אויסצוטרוקענען די זומפן. נישט ווייט פון ברעג פון זיין טעריטאריע געפינט זיך אן אינזל וואו עס וואוינט אן אלט פארפאלק אין אן אלטן קלויסטער, דריי מאל א טאג קלינגען די גלעקער,

ער איז שוין כמעט בלינד, אָט שטייט ער און גראָבט אַ דאַמבע, דער ים זאָל נישט פֿאַרגיסן זיין לאַנד. אין דמיון זעט ער שוין די קומענדיקע דורות פֿון דער פֿרייער געזעלשאַפֿט, זיי לעבן אַ גליקלעך לעבן אויף דעם לאַנד, וואָס ער רייסט אַרויס ביי דער סטיכיע. איך בין גליקלעך! שרייט ער באַגייסטערט. דו גראָבסט פֿאַר דיר אַ גריב! שרייט מעפיסטאָ. און פֿאַוסט פֿאַלט אַ טויטער אין דעם גריב.

זי האט איבערגעלעבט דאס וואס זי האט געזאגט, און מיר האבן מיט אויפמערקזאמקייט אויסגעהערט. אבער היינט איז ערשט זונטאג, און די צייט איז נישט אזוי געוואלדיג שפעט, דער רעפעראט האט געדויערט פֿערציק מינוט ווי ער האט געדארפט געדויערן, און מיר וועלן יעצט בעטן די דיכטערין אז זי זאל לעזן עטליכע לידער פונעם בוך שווייגנדיקע טירן. די לידער זענען וואס?
די לידער. ברויט פאר די פייגל. האסטו פארזוכט אמאל דאס ברויט וואס מענטשן ווארפן פאר די פייגל? ס'האט דעם טעם פון ערד און פון שטיין, פון געלעכטער און געוויין, פון טעג און נעכט, בלוט און זאלץ, ס'האט דעם טעם פון דיר, מענטש. האסטו פארזוכט אמאל דאס ברויט וואס מענטשן ווארפן פאר די פייגל, עס אזא ברויט און וועסט זיך אויפהייבן און פליען. גאט האט פארבאהאלטן זיין פנים. אלע וועגן האבן געפירט צום טויט, אלע וועגן. אלע ווינטן האבן געאטעמט מיט פארראט, אלע ווינטן. אױף אַלע שװעלן האָבן געבילט בײזע הינט, אױף אַלע שװעלן. אַלע װאַסערן האָבן אונדז אױסגעלאַכט, אַלע װאַסערן, אַלע נעכט זענען פֿעט געװאָרן פֿון אונדזער שרעק, אַלע נעכט, און די הימלען זענען געװען נאַקעט און לײדיק, אַלע הימלען. גאָט האָט פֿאַרבאַהאַלטן זײַן פּנים.

דער הימל איז פלוצלינג גרוי געווארן, א בעטלער איז ער אויך אין זיינע גרויע קליידער, ציען נידעריג און דרויענדיג וואלקנס איבער דער שטאט, איך שטעל זיך דארט ווי דער בעטלער איז געשטאנען און געבעטלט, ס'איז דאס הייליגסטע און זיכערסטע ארט. כ'געדענק. כ'געדענק דאס איז געווען אין א פארנאכט אזא ווי היינט. כ'בין געווען אליין אין א גארטן. די בענק זענען געווען ליידיג און פארלאזן, ווי זיי וואלטן געוויסט אז ס'וועט שוין קיינמאל מער קיין מענטש אויף זיי נישט זיצן. לאנגזאם זענען בלעטער געפאלן און געציילט די הארבסטן אויף דער ערד. אַ שטילקײט איז געװען אױסגעשפּרײט װי פֿאַר אַ שטורעם. אין װעלכן לאַנד איז דאָס געװען? אין װעלכער שטאָט? דאָס איז געװען אַ טעמפּל אָן אַ גאָט און אָן מתפּללים, און װי אַזױ בין איך פֿון דאָרט אַנטרונען? אַ פֿרעמדער, אַ פֿרעמדער איז אַדורכגעגאַנגען. מיט בענקשאַפֿט קוקט אים נאָך דער װעג. ווער איז ער? וואו איז ער אַוועק? די בלעטער שרײַבן טראַכטענישן פֿון זײַנע טריט. נאָוועמבער, איך רין אויס אין דײַן בלוט. איך גרין אויס אין דײַן געלקייט. איך גיי אויס אין דײַן פֿלאַם. איך גרוי אויס אין דײַנע טויטע פֿייגל. ער איז אַוועק, דער פֿרעמדער. מען זעט אים שוין נישט מער. ביז אַ שניי וועט אַראָפּפֿאַלן. און טרייסטן וועט זיך דער וועג. ס'איז אראפגעפאלן א שניי. ס'איז אראפגעפאלן א שניי און ארומגענומען די ערד מיט א קילן שמייכל. דערשרעקן זיך די קראען פאר דעם בלענדנדיקן ווייס און לאזן ארויס מיט א קרא דעם קרבן פון זייער שנאבל. ס'וועט נאך שנייען, פארשנייען, מען וועט נישט דערקענען נישט געוויין פון דעם מערדער, נישט חרטות פון קרבן. שיפן. בייטאג שווימען שיפן אויפן טייך פארביי, מיט אלע קאלירן פון מיין האפנונג. ביינאכט וועקט מיך זייער בלינד געשריי, ווי אמאל אין שטעטל דאס רעווען פון קי. ליג איך וואך, איך הער.

דו געווען דער שטיין פון וועלכן איך וואלט וואסער געשעפט. וואלט איך דיך געטראפן אין וואלד וואלסטו געווארן דער בוים צו וועלכן איך וואלט לעצטע שטיקער גאלד געשלעפט. איך האב דיך געטראפן אין שטאט פון גאסן, סקווערן. איך האב דיך געטראפן אין שטאט פון. כ'האב פארגעסן א ווארט. איין מינוט. שטיין פון וועלכן איך וואלט וואסער געשעפט, וואלט איך דיך געטראפן אין וואלד, וואלסטו געווארן דער בוים צו וועלכן איך וואלט לעצטע שטיקער גאלד געשלעפט, איך האב דיך געטראפן אין שטוב, פון ווינקלען

אזוי ווי איך האב רעזיגנירט פון מיין פארצייכנטער רעדע צום ענד, צום פארענדיגן פונעם אווענט וועל איך מיר אליין ערלויבן צו לעזן. אוי, אנטשולדיג חברה, איך האב פארגעסן איין זאך, ס'איז מיר ארויס פון קאפ. איך האב באשלאסן מיינע לידער אנצוהייבן מיט איין ליד פון חבר ראוויטש וואס איך האב פארגעסן, וואס דאס ליד האט חבר ראוויטש מיר געליינט אויף א גאס אין ווארשא מיט אסאך יארן צוריק, און איך האב פארגעסן. און דאס ליד הייסט אין א הארבסט נאכט, אזא מין ליד פון טרויער וואס ווייעט און וועהט אין אסיען ביינאכט אין טונקעלע שטעט, אזא מין ליד קען איך נישט זינגען, אבער אזא מין ליד ווערט ווייעט טונקל און שארף דורך מיין טרויעריג געמיט און ציהט און ציהט אלע סטרונעס פון הארץ מיט טרערן אן.

דעם באמת אינטערעסאנטן, קינסטלערישן, אביסל באהעמישן און אביסל אנדערשדיגן, שטארק אנדערשדיגן אווענט. איך מאך אייך נאך איינמאל אויפמערקזאם, דאס לעצט, דאס איז דער לעצטער קלונג, דער לעצטער רוף. טאמער וועט איר זיך יעצט נישט פארשאפן א בוך, לאזט מען אייך נישט ארויס פון דאנען. און איצט וועלן מיר לעזן דאס ליד. דאס ליד רופט זיך ביינאכט אין ניו יארק. דאס געוויין פון א קינד.